מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין די סיפורי צדיקים, וואס מ'קען זיך אפלערנען פון זיי, יעדע סיפור האט אין זיך א מוסר השכל וואס מ'קען זיך אפלערנען דעם פון איין זייט ווי אזוי זיך צו פירן גוט, און מ'קען זיך אפלערנען פון זאכן וואס מ'דערציילט אין א מעשה פון צדיקים ווי מ'דארף זיך נישט פירן, און יעדע מעשה האט אין זיך ווי געזאגט פריערט א מוסר השכל, מיר האלטן אינמיטן דעם ספר דערצייל מיר א מעשה, מיר האלטן היינט דעם סיפור פ ג, מיר האלטן אינמיטן די גרופע מעשות וואס ווערן אנגערופן צדיקים און גוטע אידן, די קעפל פון די מעשה איז, געלט דארף זאלץ. א מאן און א ווייב זענען געקומען צו א רעבן, אויף זייער פנים איז געווען קענטיג אז זיי זענען שטארק באזארגט און זייער פארצווייפלט, הייליגער רבי האט דער מאן אויסגערופן, אן אומגליק איז אונז געשען, גנבים האבן זיך אריינגעכאפט אין אונזער הויז אינמיטן דער נאכט און האבן גע'גנב'עט אונזער גאנצע אפגעשפארטע געלט, צוזאמען מיט מיין ווייב'ס צירונגען וואס מיר האבן געהאלטן אין א קעסטל אין שטוב, העלפט אונז, רבי, העלפט אונז! דער רבי האט זיי אנגעקוקט מיט א טיפן דורכדרינגליכן בליק, דאן האט ער זיך ערנסט אפגערופן. איז וואס זייט איר עפעס געקומען צו מיר? איך האב דאך אייער אוצר נישט גע'גנב'עט, אלע ווייסן אז איך גיי נישט ארויס ביינאכט בארויבן אידישע הייזער, איך האב אפילו עדות אז אין דער נאכט פון דער גניבה בין איך געזעצן און אריינגעקוקט אין א ספר. חס ושלום רעבע, וואס רעדט איר, מיר זענען אייך חלילה נישט חושד, אבער מיר האבן געהערט אז איר זענט א בעל מופת, נאר איר אליין קענט אונז העלפן. איך ווייס גארנישט וועגן אייער גניבה און איך האב מיט דער חברה גנבים גארנישט צו טון, דאס איז א ענין פאר די פאליציי. מען האט אייך בא'גנב'עט, וואס קומט איר צו מיר? איר דארפט גיין צו די משטרה און זיי זאלן עמ זאלן עס טון, איך בין נישט קיין חבר מיט די גנבים, איך קען זיי נישט. ענטפערט דער איד, מיר האבן שוין געמאלדן די פאליציי, אבער זיי קענען אונז נישט העלפן. בלויז איר קענט אונז העלפן רבי. אזוי זאגנדיג האט דער מאן אוועקגעלייגט אויפן טיש א שיינע מטבע צו געבן פאר דעם רעבן אויף א פדיון. דער רבי האט געווארפן א בליק אויף דער מטבע און האט א זאג געטאן, דאס איז גאר וואס איר קענט געבן פאר אזא גרויסע אבידה? איר האט פארלארן אזויפיל געלט מיט אזויפיל צירונגען, דאס אלץ וואס איר קענט געבן? דער מאן האט אריינגעשטעקט די האנט אין קעשענע און האט ארויסגעשלעפט נאך א מטבע, טראכטנדיג, אין צווייען איז דאך שטארקער. דער רבי האט א שאקל געטאן מיטן קאפ און ער זאגט, עס פעלט נאך צום חשבון. דער מאן האט צוגעלייגט נאך א מטבע, א דריטע, אבער דער רבי איז נאכאלץ נישט געווען צופרידן, ס'איז נאכאלץ נישט גענוג. איצט האָט שוין די פֿרוי זיך מער נישט געקענט אײַנהאַלטן. זי האָט זיך אויפֿגעהויבן און צוזאַמענגענומען די מטבעות, וואָס דער מאַן האָט אַוועקגעלייגט, און האָט זיך אָפּגערופֿן צו איר מאַן, קום, מײַן מאַן, לאָמיר גיין אַהיים. דער אויבערשטער וועט אונדז העלפֿן אָן דעם רעבן. א צופרידענער שמייכל האט זיך באוויזן אויף דעם רבינ'ס ליכטיגע געזיכט. אט אויף דעם האב איך טאקע געווארט! איצט שטימט שוין דער חשבון. דאן האט דער דאן האט דער רבי ערקלערט וואס ער מיינט מיט דעם. ווען א מענטש פארלאזט זיך אויף א מענטשן און פארגעסט אז די הילף קומט פון דעם אויבערשטן, דאן איז נישט נאר וואס עס פעלט צום חשבון, נאר ער מאכט אינגאנצן א טעות אין חשבון. כל זמן איר האט זיך אינגאנצן פארלאזן אויף מיר און האט נישט ארויסגעוויזן קיין בטחון אין דעם אויבערשטן, האב איך אייך נישט געקענט העלפן. איצט אבער אז איר האט באשלאסן צו פארלאזן זיך אויף דעם אויבערשטן, וועט אייך דער אויבערשטער זיכער העלפן און ער וועט זיכער ממלא זיין אייער חסרון וואס מ'האט ביי אייך צוגע'גנב'עט. עטליכע טעג שפעטער איז דער מאן ווידער געקומען צום רעבן, דאס מאל האט זיין פנים געלויכטן פון פרייד, רבי! האט ער אויסגערופן, אייער ברכה איז מקוים געווארן! באלד ווי מיר זיינען געקומען אהיים, איז געקומען די פאליציי און האט אונז געזאגט אז זיי האבן געכאפט דעם גנב מיט דער גאנצער גניבה, זיי האבן אונז געבראכט דעם קעסטל מיט דעם גאנצע געלט און אלע צירונגען, קיין זאך האט נישט געפעלט. דער מאן האט ארויסגענומען א היבשע סומע געלט און האט עס אוועקגעלייגט אויפן טיש, און ער זאגט צום רעבן, דאס איז פאר צדקה, ווי דער רבי וועט פארטיילן. דער רבי האט אים אבער געענטפערט אז ער וועט נעמען בלויז איין מטבע, וואס דער מאן האט אנגעבאטן צום ערשטן מאל ווען ער האט אוועקגעלייגט די ערשטע מטבע, דאס וועט ער נעמען, דאס איבעריגע, אויב ער וויל געבן אויף צדקה, זאל ער דאס אליין פארטיילן. דאן האט דער רבי צו אים געזאגט, איך וויל אייך געבן אן עצה טובה, א איד דארף נישט ווארטן ביז עס מאכט זיך עפעס א נישט גוטע זאך און דאן געבן צדקה, כדי צו באקומען דעם אויבערשטנ'ס הילף, אונזערע חכמים זכרונם לברכה זאגן, מלח ממון חסר, געלט דארף האבן זאלץ. דאס מיינט אז כדי דאס אנגעהארעוועטע געלט זאל זיך האלטן און נישט קאליע ווערן, ווי שפייז אן זאלץ וואס ווערט קאליע און גייט און ווערט און ס'ווערט א זאך וואס מ'קען עס נישט ניצן דערנאכדעם, דארף מען דאס געלט תיכף איינזאלצן מיט צדקה. דאן העלפט דער אויבישטער אז מ'זאל קענען הנאה האבן פון דעם געלט אויף גוטע זאכן, געזונטע זאכן און פרייליכע זאכן. אז מען נעמט און מען נעמט אראפ פון די געלט און מען גיט אוועק אויף צדקה, דאס איז די זאלץ וואס ס'מאכט אז די געלט וואס דו האסט זאל זיך האלטן. דער איד איז אוועק אהיים און האט אויפן וועג פיל מאל איבערגע'חזר'ט די ווערטער מלח ממון חסר, ביז זיי האבן זיך טיף איינגעקריצט ביי אים אין הארצן, ער האט געפילט אז ער איז איצט געווארן פיל רייכער און פיל קלוגער. מיר גייען אריבער יעצט אין דעם גרופע מעשיות וואס ווערט אנגערופן תשובה און מעשים טובים. די קעפל פון די מעשה איז פעדערן אין ווינט. אמאל איז געווען א איד וועלכער איז נעבעך אראפ פון וועג און איז געווארן א משומד רחמנא ליצלן. ער האט זיך געשמד'ט. ווי ווערט א איד א משומד? וואס האט אים געטריבן צו פארלאזן זיין פאלק, פארלאזן זיין גאט, פארלאזן זיין תורה? האבן אונזערע חכמים זכרונם לברכה שוין געזאגט אז דריי זאכן מאכן א מענטשן פארלירן זיין וועלט, עס ווערט אנגערופן קנאה און תאווה און כבוד, קנאה אז מען איז מקנא, און תאווה אז מען האט תאוות, און כבוד מען זוכט כבוד. יעדער איינע פון די דריי איז גענוג אומגליקליך צו מאכן א מענטשן, אבער דער איד פון אונזער געשיכטע האט נעבעך געהאט אלע דריי, ער האט מקנא געווען אלע זיינע שכנים, ער האט געהאט געוואלדיגע תאווה, א געוואלדיגע תאווה צו געלט, און ער האט זייער ליב געהאט כבוד, האט ער געהאט אלע דריי פראבלעמען. זיינע אידישע שכנים האבן זיך פון אים דערווייטערט, האט ער זיך באפריינדעט מיט נישט אידישע שכנים, ביי וועמען די דאזיגע דריי חסרונות זיינען קיין חסרונות נישט, ביי אידן האט מען געקוקט אויף אים נישט גוט, ביי די גוים איז די דריי חסרונות גארנישט. און אז מען פאלט בארג אראפ, רחמנא ליצלן, אז מען גליטשט זיך אראפ פון א בארג, איז זיך שווער אפצושטעלן, און מען קייקלט זיך ביז אונטן. קורץ, דער איד, אין קורצן, דער איד איז נעבעך געפאלן און געזונקען אלץ נידעריקער און טיפער, ביז ער איז געווארן א מוסר און א משומד. דער אויבנשטער זאל שומר ומציל זיין. אבער א אידישע נשמה איז דאך פארט א געטליכע נשמה, איז געקומען א צייט ווען דער משומד האט זיך געכאפט אז אזוי קען דאס ווייטער נישט זיין, א געפיל פון חרטה האט זיך אין אים דערוועקט און האט אים נישט געלאזט רוען, ווארום פונקט ווי א לופט באלאן, ווען מען שניידט אפ די שטריק וועלכע האלט דעם באלאן צוגעבונדן צו דער ערד, רייסט ער זיך אינדערויך. א באלאן, שפילט זיך מיט א באלאן און מען האלט עס מיט א שטריק, מען לאזט אפ די שטריק, פליט ער אוועק. אלץ העכער און העכער פליט עס. אזוי איז די געטליכע נשמה, ווען מען צעברעכט די קעטן וועלכע האלטן זי צוגעשמידט צו ערדישע תאוות, רייסט זי זיך אלץ העכער און העכער אין הימל אריין, און דער משומד האט באשלאסן די דאזיגע ערדישע קעטן איבערצורייסן. אבער וואס טוט מען יעצט? ווי פארריכט מען די אלע שווערע חטאים וואס ער האט געטאן? דער משומד האט זיך געמאטערט מיט זיך, האט זיך געמאטערט מיט זיך עטליכע טעג, און דאן האט ער באשלאסן אז ער גייט גיין צום רב. וואס טוט א איד ווען ער האט א שאלה? ער גייט פרעגן דעם רב. מיט א צובראכענע הארץ און מיט טרערן אין די אויגן איז דער משומד געקומען צום רב פרעגן אן עצה און בעטן הילף, און ער רופט אויס, ער רופט אויס אזוי צום רעבן, רעבע, העלפט מיר ווערן א בעל תשובה. האט ער זיך געבעטן ביים רעבן, איך וועל טון אלץ וואס איר וועט מיר הייסן. האט דער רב מפסיק געווען פון לערנען וואס ער געזעצן געלערנט, האט אראפגענומען די ברילן און אוועקגעלייגט זיי אויפן טיש, ער האט א לאנגע צייט אנגעקוקט דעם משומד ווי ער וואלט זיך געוואלט דערגרונטעווען וואס עס טוט זיך אין דער טיפעניש פון דעם דאזיגן פארשוין, ער האט געוואלט זען צו ס'איז מיט אן אמת צו ס'איז נישט, ענדליך האט ער זיך צו אים האט ער צו אים געזאגט, דער רב האט געזאגט צו דעם משומד, דער וואס וויל ווערן א בעל תשובה דארף קודם כל טון דריי זאכן, ער דארף זיך מודה און מתוודה זיין אויף זיינע חטאים, ער דארף חרטה האבן, טיף חרטה האבן אין הארצן, אויף די שלעכטע זאכן וואס ער האט אפגעטון, און ער דארף נעמען א פעסטן באשלוס אז ער וועט די שלעכטע זאכן מער נישט טון. ער דארף זיך מודה און מתוודה זיין אויף די חטאים, ער דארף חרטה האבן, און ער דארף נעמען א פעסטן באשלוס אז מער וועט ער עס נישט טון. און דער רב האט צוגעענדיגט, זיי זיך מודה! דער משומד האט גענומען אויסרעכנען די שלעכטע זאכן וואס ער האט אפגעטון, די עבירות וואס ער איז באגאנגען, נישט איבערלאזנדיג קיין איין עבירה פון שלחן ערוך, אלע עבירות פון שלחן ערוך האט ער עובר געווען, איין עבירה האט ער נישט עובר געווען, אויסער די עבירה פון זעלבסמארד, ער האט זיך נישט געהארגעט, די פאלשקייטן, די מסירות, די בלבולים וואס ער האט אין זיין לעבן אפגעטון, פאלשע זאכן, האט גע'מסר'ט אידן, ער האט געמאכט בלבולים אויף אידן, וויפיל אידן ער האט אומגליקליך געמאכט, האט ער זיך מודה געווען א גאנצע צייט צו דעם רב, און דאס אלץ ווייל עס האט אים ווייל עס האט אים געברענט די קנאה, די תאווה און כבוד זוכעניש. אויסהערנדיג די אלע שרעקליכע זאכן האבן זיך דעם רב געשטעלט די האר קאפויער, די האר פון קאפ האבן זיך אויפגעשטעלט ביי אים, גענוג, גענוג, האט דער רב אנגעהויבן צו שרייען, ער האט אויסגעשריגן אן אויפגערעגטער, איך קען מער נישט הערן אזעכע עבירות, אזויפיל און אזעכע עבירות, דער משומד איז געבליבן שטיין, די אויגן זענען געווען ביי אים רויט פון וויינען, פון טרערן, דאס הארץ איז געווען ביי אים צובראכן, ער האט געווארט אויף דעם רבינ'ס משפט וואס גייט דא זיין, זאגט אים דער רב גיי ברענג א קישן, דער משומד איז אוועק געלאפן אהיים און איז געקומען צוריק מיט א קישן אין די הענט, זאגט אים דער רב נעם א מעסער גיי ארויס אין גאס, שנייד אויף די קישן און לאז ארויס די פעדערן, קיין איין פעדער לאז נישט איבער אין קישן, דאן קום אריין צוריק. דער משומד איז ארויס אינדרויסן און האט געטאן ווי דער רב האט אים געהייסן, ער האט צושניטן דעם קישן און אויסגעליידיגט אלע פעדערן פון דעם קישן. עס איז געקומען א שטארקער ווינט, האט די פעדערן אויפגעכאפט און צובלאזן אויף אלע זייטן. אלע פעדערן זענען אוועק געפלויגן. מיטן ליידיגן קישן ציכעל איז דער איד צוריק אריין געקומען צום רב, און פרעגט אים וואס טוט מען יעצט? זאלסט וויסן זיין האט צו אים דער רב געזאגט, אז די מסירות, די רכילות, לשון הרע וואס דו האסט אפגעטאן, שוין נישט רעכענענדיג די אנדערע עבירות רחמנא ליצלן, זענען ווי די פעדערן אין ווינט, קענסט דו צוריק צוזאמען קלייבן אלע פעדערן אין קישן אריין? איז דאס מעגליך אז דו קענסט נעמען אלע פעדערן צוריק אריינלייגן אין קישן? גיי זוך די פעדערן. דער אויבערשטער זאל דיר העלפן, איך קען דיר נישט העלפן. דיינע עבירות מיט אלע זאכן איז אזוי ווי דאס איז א משל, פונקט ווי דו האסט געטאן מיט די פעדערן קענסטו עס נישט אריינלייגן אנפילן צוריק דעם קישן, אזוי זעה איך נישט וואס איך קען דיר העלפן. דער איד האט זיך נעבעך אנגעכאפט ביים קאפ און האט אנגעהויבן צו שרייען אוי וויי! אוי וויי! האט ער געכליפעט און קוים האלטנדיג זיך אויף די פיס ער איז שיער נישט אראפגעפאלן פון די פיס האט ער זיך ארויסגעשארט פונעם רב'נס הויז. יענע נאכט האט שוין דער רב נישט געקענט שלאפן. די שרעקליכע זאכן וואס ער האט זיך אנגעהערט פון דעם משומד וואס האט געוואלט ווערן א בעל תשובה האבן אים צוטרייסלט און דאך האט ער געהאט גרויס מיטגעפיל מיט דעם געשטראפטן אידן און עס האט אים געפייניגט דער געדאנק, אפשר האט ער נישט ריכטיג געטאן וואס ער האט אים אוועקגעשיקט מיט ליידיגן? ער האט אים אוועקגעשיקט אן אן, ער וויל דאך ווערן א בעל תשובה, און ער האט אים אוועקגעשיקט אן גארנישט. אפשר האט דער איד טאקע געמיינט מיט אן אמת צו טאן תשובה, אפשר האט ער פארט געדארפט געפינען א וועג ווי צו געבן דעם אידן א תשובה. עס שטייט דאך אין די הייליגע ספרים אז קיין זאך קען נישט שטערן פון א אמת'ע תשובה. דער רב האט זיך האט זיך געווארפן אויף זיין געלעגער א גאנצע נאכט, האט זיך געדרייט אין און צוריק און נישט געקענט איינשלאפן. ערשט פארטאג איז ער איז ער אריינגעפאלן אין זייער א אומרואיגן שלאף. אזוי ווי ער איז איינגעשלאפן חלומ'ט זיך צו דעם רב חלומ'ט זיך אים א חלום, ער זיצט פארטיפט איבער דער גמרא, און עס פליען אריין צוויי מלאכים און גיבן אים א הייב פון זיין ארט וואו ער זיצט. וואוהין פירט איר מיר? האט דער רב געפרעגט א פארציטערטער. האבן די צוויי מלאכים אים געענטפערט, מיר פירן דיר צום בית דין של מעלה, צו א דין תורה אין בית דין של מעלה. עס געדויערט נישט קיין אויגנבליק, און דער רב געפינט זיך אין הימל און שטייט שוין פאר דעם בית דין של מעלה. צו זיין גרויס פארוואונדערונג טרעפט ער דארטן דעם אידן וואס איז געקומען צו אים ער זאל אים געבן א תיקון ווי צו ווערן א בעל תשובה, און א גרויסע ליכטיגקייט האט פון אים געשטראלט. אויף א גרויסע וואגשאל איז געלעגן אן אנגעשטאפטע קישן מיט פעדערן, אויף דער אנדער וואגשאל א שווערער שווארצער קאסטן. דער רב האט זיך געוואונדערט ווי אזוי די קישן מיט די פעדערן האבן געוואגן באלד אזויפיל ווי דער שווערער קאסטן. ער האט זיך אויך געוואונדערט צו וואס האט מען אים גערופן דא. באלד איז אבער אלס אויפגעקלערט און קלאר געווארן. דער משפט איז באמת געווען איבער דעם בעל תשובה, באלד באלד וואלט ער שוין ארויסגעגאנגען א גערעכטער, אבער עס האבן געפעלט דריי פעדערן אין קישן, מיט די דריי פעדערן, דאס אלץ חלומ'ט זיך דער רב אין די נאכט וואס ער איז איינגעשלאפן פארטאג נאך וואס ער האט אוועקגעשיקט יענעם וואס האט געוואלט ווערן בעל תשובה, און ער חלומ'ט זיך אז ער שטייט פארן בית דין של מעלה און ס'פעלן דריי פעדערן. מיט די דריי פעדערן וואלט די קישן זיכער אריבערגעוועגט דעם קאסטן מיט די עבירות. דער בעל תשובה האט געטענה'ט אז ער איז גארנישט שולדיג, שולדיג איז דער רב וואס האט אים געהייסן ארויסלאזן די פעדערן פון קישן, נישט איבערגעציילט. ער, דער בעל תשובה, האט קיין כוחות נישט געשפארט און האט צוזאמענגעקליבן די פעדערן וואו עס האט זיך נאך געלאזט, פון וואנען זאל ער וויסן אז עס זענען נאך געבליבן דריי פעדערן ערגעץ וואו אויפן ווינט? האט דער בית דין של מעלה באשלאסן ארויסצורופן דעם רב ער זאל ענטפערן אויף דעם בעל תשובה'ס טענה וואס ער טענה'ט אז ער ווייסט נישט, ער האט אים געהייסן ארויסלאזן די פעדערן און נישט איבערגעציילט, ממילא ווייסט ער נישט, ער האט נישט געוואוסט אז ס'פעלט נאך דריי. דער בית דין של מעלה פרעגט דעם רב, דערקענסטו דעם בעל תשובה? צוליב דער גרויסער ליכטיגקייט וואס האט געשטראמט פון דעם בעל תשובה, האט דער רב קוים אים געקענט קוקן אין די אויגן, אבער עס איז ביי אים קיין ספק נישט געווען אז דאס איז טאקע דער איד וואס איז געקומען צו אים נעכטן און ער האט אים געשיקט אויפקלייבן די פעדערן. איצט האט דער רב איינגעזען אז ער האט געמאכט א טעות, און א גרויסן טעות, אז דער איד האט טאקע געמיינט מיט אן אמת. דער רב האט צוגעגעבן אז דאס איז טאקע דער בעל תשובה, און אז זיין טענה איז טאקע א גערעכטע, ער האט גערעכט מיט זיין טענה, ער האט אים טאקע געהייסן ארויסלאזן די פעדערן, איידער ער האט אים געגעבן א געלעגנהייט די פעדערן פריערט איבערצוציילן, יעצט ווייסט ער נישט, ווייסט ער נישט אז ס'פעלט דריי. דער בית דין של מעלה האט ארויסגעגעבן דעם פסק דין, ביידע, דער בעל תשובה און דער רב זאלן גיין אויפזוכן די איבעריגע דריי פעדערן און ברענגען דאס צום בית דין. אין דעם מאמענט האט דער רב דערהערט א קלאפ אין פענסטער. דער שמש איז געגאנגען איבער'ן שטעטל און געוועקט אידן אויפצושטיין און גיין אין בית המדרש אריין דאווענען. ביז דא איז געווען דער חלום, מיטאמאל הערט ער א קלאפ אין פענסטער און האט זיך אויפגעוועקט. דער רב האט זיך אויפגעכאפט פון חלום מיט גרויס הארצקלאפעניש, ער איז געווען אינגאנצן דערשראקן. א חלום! א חלום איז דאס געווען, אבער נישט קיין פוסטער חלום, האט דער רב געטראכט בשעת ער האט גענומען אפגיסן נעגל וואסער. באלד נאכן דאווענען האט דער רב געשיקט דעם שמש רופן צו אים דעם בעל, דער רב געשיקט דעם שמש ער זאל רופן צו אים דעם בעל תשובה, דער בעל תשובה איז אריינגעקומען א פארוויינטער און א צובראכענער ווי נעכטן, דער רב האט אים וועגן זיין חלום גארנישט דערציילט, ער האט נישט דערציילט דעם בעל תשובה וועגן זיין חלום, ער האט אים אבער געזאגט, איך זע איך זע אז פון הימל וויל מען אז דו זאלסט תשובה טון, און אז די טויערן פון תשובה שטייען פאר דיר אפן, דו מוזט עפעס האבן א גרויסן זכות, דו האסט מיר נעכטן דערציילט בלויז וועגן דיינע עבירות, אבער וועגן דיינע מצוות האסטו מיר גאר גארנישט דערציילט, דערצייל מיר וואס פאר א גוטע זאכן האסטו אין דיין לעבן געטון. א שטראל פון האפענוג און פרייד האט זיך באוויזן גלייך אין דעם בעל תשובה'ס אויגן, ער האט געזען אז דא עפעס איז ווערט בעסער דער מצב, אביסל שעמעוודיג האט ער געענפערט, רבי, איך געדענק בלויז איין גוטע זאך וואס איך האב געטון אין מיין לעבן. ס'איז ביי מיר א ספק אויב אפילו די זאך איז געווען גאר אינגאנצן א גוטע, אן אייגענע פניות. כ'ווייס נישט צו כ'האב עס געטון אינגאנצן ווייל כ'האב געוואלט טון א גוטע זאך, אדער ווייל איך האב געוואלט זיך האלטן גרויס אז איך האב געטון די זאך. דער רב גיט אים א זאג גלייך, דערצייל! דערצייל מיר גלייך די מעשה! האט אנגעהויבן דער בעל תשובה דערציילן, דאס איז געווען מיט עטליכע טעג צוריק ווען איך בין נאך געווען פארזונקען אין טומאה, האט דער בעל תשובה גענומען דערציילן, און א טיפער קרעכץ האט זיך נישט ווילנדיג ארויסגעריסן ביי אים פון הארצן, איך בין געווען באפריינדעט מיט דעם גלח און מיט דעם שטאט הויפט, מיט דעם הויפט פון דער פאליציי און די אנדערע הויכע קנעפלעך, איך בין געווען א חבר מיט אלע גרויסע, מיט די פאליס מיט דעם מיט דעם גרויסן גלח מיר האבן צוזאמען געזעצט און געשיקערט וואס ביי א ניכטערן אויף דער לונג איז ביי א שיכור אויף דער צונג וואס א ניכטערער האלט ביי זיך אינעווייניג איז א שיכור ברענגט עס ארויס און ער רעדט עס אלטער ווארט ווי מען זאגט וואס ביי א ניכטערן אויף דער לונג איז ביי א שיכור אויפן צונג דער גלח האט מיר אנפארטרויט אז אידן קלייבן זיך צו פורים, עס האלט שוין באלד ביי פורים, און באלד וועט קומען פסח, און ס'איז די העכסטע צייט צו מאכן אויף זיי א בלוט בלבול און א פראגראם, מען האט שוין געמאכט דעם פלאן, יעדער איינער ווייסט וואס מיינט א בלוט בלבול, אז די אידן נוצן בלוט פון א מענטשן אויף די מצות חס ושלום, און דערנאכדעם הרג'נען זיי אליין א קינד און מען באהאלט אים לעבן א אידישע שטוב און דאס ווערט דערנאכדעם מאכט מען פאגראמען, מען וועט אין קעלער פון רב'ס הויז אונטערווארפן, ער דערציילט ווייטער דעם פלאן, מען וועט אין קעלער פונעם רב'ס הויז אונטערווארפן א טויטן קערפערל און מען וועט דעם רב באשולדיגן אין א בלוט בלבול, דאן וועט מען ארעסטירן דעם רב מיט די הויפט בעלי בתים, מען וועט זיי פאראורטיילן צום טויט, מ'וועט זיי משפט'ן צום טויט, צונעמען זייערע פארמעגן, און דער המון וועט זיך לאזן וואויל גיין צו מארדן און רויבן אידישע הייזער און אידישע מענטשן, און איבעריגע אידן וואס וועלן בלייבן לעבן וועט מען ארויסטרייבן פון שטאט. ווען איך האב דאס דערהערט, און ווען איך האב געזען ווי דער גלח און זיין גאנצע קליקע רייבן זיך שוין די הענט מיט א פרייליכן שמייכל, האט מיר א טשוכע געטאן אין הארצן, ס'האט מיר געגעבן א קוועטש אין הארץ, וואס טו איך דא צווישן די רויבער? האב איך געטראכט. איך בין טאקע ווייט פארקראכן, אבער א רוצח בין איך נישט, און העלפן מארדן אייגענע ברידער, דאס בשום אופן נישט. און אפשר האב איך דערביי געטראכט אז אויב מען וועט די אידן ארויסטרייבן וועל איך בלייבן אן א שטאך ארבעט, איך האב מער נישט וואס צו טון אז די אידן זענען נישטא. איך געדענק שוין נישט אקוראט ווארום איך האב שוין אויך געהאט אויסגעטרונקען אן איבעריגע כוסע, געדענק איך נישט צו כ'האב באמת נישט געוואלט אז מ'זאל הרג'ענען די אידן צו כ'האב פשוט געטראכט פאר זיך. כ'האב זיי גענומען אפרעדן דערפון, כ'האב זיי גענומען זאגן אז מ'זאל אונז נישט טון, כ'האב זיי, בקיצור כ'האב זיי גענומען אפרעדן דערפון, כ'האב זיי געוויזן אז עס לוינט זיך נישט די גאנצע זאך, אז פון לעבעדיגע אידן קען מען מער הנאה האבן ווי פון טויטע, כ'האב זיי מיט איך האב מיט זיי אזוי לאנג געדונגען ביז איך האב זיי איבערגערעדט און זיי האבן דעם פלאן אויפגעגעבן, פון דעם מאמענט איז געקומען אן איבערקערעניש אין מיין לעבן, צום ערשטן מאל נאך די אלע יארן האב איך דערפילט אז איך בין א איד, וואס איך בין און וואס איך בין און ווי איך בין, אבער א איד בין איך און וויל מיט גזלנים און רוצחים מער נישט האבן צו טון, און דאן בין איך געקומען צו אייך. טרערן האבן זיך געשטעלט אין דעם רב'ס אויגן, ער האט פארשטאנען אז דער איד האט זיין לעבן איינגעשטעלט צו ראטעווען א גאנצע עדה אידן, און אויך אים אליין דעם רב האט ער געראטעוועט, די רוצחים האבן דאך לייכט געקענט אראפראמען דעם אידן פון וועג און דורכפירן זייער פלאן, זיי האבן געקענט אים הרג'נען און דורכפירן זייער פלאן, דער איד האט זיך מוסר נפש געווען פאר אידן, און ער דער רב האט אים געוואלט אוועקשיקן זוכן פעדערן? געלויבט איז דער אויבישטער וואס מען האט אים פון הימל אנגעוויזן אין דעם חלום צו ראטעווען א אידישע נשמה. מיט גרויס ליבשאפט האט דער רב דעם אידן ארומגענומען און א קוש געגעבן אין שטערן, ער האט אים דאן געגעבן א סדר וואס ער האט צו טון וואס ער האט צו טון צו ווערן אן אמת'ער בעל תשובה, און ער האט זיך געוואונטשן אז נאך הונדערט און צוואנציג יאר זאל ער, דער רב, האבן דעם זכות צו זיין אין דער זעלבער מחיצה אין גן עדן צוזאמען מיט דעם בעל תשובה. מיר וועלן אם ירצה השם ממשיך זיין די קומענדיגע וואך.